בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף פ' ב', מיר הייבן אן דף פ' א' עמוד ב' די צווייטע שורה פון אונטן, בעא מיניה רבא מרב נחמן, איז אזוי, מיר האבן געזען אין די נעכטיגע סוגיא א ברייתא, וואס אין די ברייתא האט רבי יוסי געזאגט אז טאמער א פרוי איז זיך מדיר הנאה פון צו הנאה האבן פון הנאת תשמיש פונעם מאן, איז הייסט דאס דברים שבינו לבינה, און די מאן קען מפר זיין די נדר, זאגט אונז די גמרא, בעא מיניה רבא מרב נחמן, האט רבא אן איבעיא געפרעגט פון ר' נחמן, תשמיש המיטה לרבנן עינוי נפש היא, או דברים שבינו לבינה, פשט אזוי, לויט ר' יוסי האמיר דאך יעצט געשמועסט, איז אזא סארט נדר בינו לבינה, די שאלה אבער איז וואס טוט זיך מיט די חכמים, חכמים האמיר דאך געזען ביי אונזער משנה זיי האלטן אז רחיצה און קישוט קיין א יעדע קלייניקייט הייסט אויך עינוי נפש, איז אפשר לויט די חכמים תשמיש המיטה עט אויך הייסן עינוי נפש, און ממילא אז א פרוי עט זיך מדיר זיין פון תשמיש המיטה עט די מאן קענען מפר זיין די נדר נישט נאר ווייל ס'איז בינו לבינה נאר אויך ווייל ס'איז עינוי נפש. און אזוי ווי מ'האט שוין געזעהן איז דא א נפקא מינה צווישן נדרים וואס זענען עינוי נפש און נדרים וואס זענען בינו לבינה, ווייל א בינו לבינה'דיגע נדר קען די מאן נאר מפר זיין פאר זיך, טאמער די פרוי האט חתונה שפעטער מיט א צווייטע איז די נדר נישט מופר, מה שאין כן א נדר פון עינוי נפש ווען די מאן איז דאס מפר איז עס מופר אינגאנצן, און ממילא פרעגט רבא פון ר' נחמן, וואס העלן די חכמים האלטן לגבי אזא סארט נדר א נדר פון תשמיש המיטה, הייסט דאס עינוי נפש צו נישט? אמר ליה, ענפערט ר' נחמן תניתוה, כ'קען א ראיה ברענגען פון א משנה. די משנה זאגט דא ביי אונז אין נדרים דף צדיק, זאגט דארט די משנה ונטולה אני מן היהודים, אז טאמער א פרוי מאכט א נדר נטולה אני מן היהודים, זי אסר'ט אויף זיך הנאת תשמיש פון גאנץ כלל ישראל, און דאס איז כולל אין זיך אויך איר מאן, איז די דין איז, זאגט דארט די משנה, יפר חלקו, ומשמשתו, ותהא נטולה מן היהודים, פשט די מאן קען מפר זיין זיין חלק, ער קען מפר זיין די נדר ער העט מעגן וואוינען מיט איר, אבער שפעטער טאמער ער העט איר גט'ן איז מיט אנדערע העט די פרוי נישט טארן וואוינען, ווייל כלפי א אנדערע קען די מאן נישט מפר זיין, און ממילא פירט ער אויס די ראיה ואי אמרת נדר עינוי נפש הוי, טאמער וועסט מיר זאגן אז א נדר פון תשמיש המיטה לויט די חכמים הייסט אויך עינוי נפש, איז אמאי תהא נטולה מן היהודים? איז פארוואס זאגט די משנה אז נאכדעם וואס די מאן גט די פרוי טאר די פרוי נישט וואוינען מיט א צווייטן פארוואס? טאמער עס איז עינוי נפש און די מאן האט עס מפר געווען איז עס מופר פאר יעדעם אויך פאר אנדערע? שמע מינה איז לכאורה א ראיה פון די משנה וואס די משנה גייט פשטות לויט די חכמים ווייל עס שטייט נישט דארט אין די משנה אז דאס איז ר' יוסי איז לכאורה א ראיה פון דארט אז דברים שבינו לבינה הויין אז די א נדר פון תשמיש המיטה לויט די חכמים איז אויך נאר א נדר פון בינו לבינה, און ממילא קען דאס די מאן נאר מפר זיין פאר זיך אבער פאר אנדערע נישט. זאגט רבא צוריק צו ר' נחמן ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, לרבנן תיבעי לך, משום דנטולה מן אני מן היהודים ר' יוסי קתני לה, פשט, מיין איבעיא איז געווען לויט די חכמים, יענע משנה, יענע משנה איז ר' יוסי. איי פארוואס שטייט נירגעץ נישט ר' יוסי אין יענע משנה? דאמר רב הונא, ווייל רב הונא האט געזאגט אז כוליה פירקין ר' יוסי, אונזער גאנצע פרק אלע משניות דאס איז כשיטת ר' יוסי. ממאי? פון ווי האב איך א ראיה? ווייל כיוון דקתני, היות וואס מ'האט געזען ביי אונזער משנה אנפאנג פרק, ר' יוסי אומר אין אלו נדרי עינוי נפש, אז די משנה האט זיך אנגעהויבן מיט א תנא קמא, תנא קמא זאגט אז רחיצה און קישוט הייסט עינוי נפש, און שפעטער ברענגט די משנה א ר' יוסי, ר' יוסי קריגט זיך אויפן תנא קמא, איז אויב אזוי, למה ליה תו למיתנא, הרי זה יפר דברי רבי יוסי, פארוואס פירט ביי אונז אין משנה די משנה פירט אויס נאכאמאל מיט א דברי רבי יוסי, מען האלט דאך דא אינמיטן רעדן רבי יוסי האלט אינמיטן רעדן, איז פארוואס זאגט די משנה נאכאמאל דברי רבי יוסי נאר וואס דען זאגט רב הונא, שמע מינה, איז א ראיה פון דעם אז מכאן ואילך רבי יוסי, אז אלע משניות פון די ערשטע משנה ביז סוף פרק דאס איז אלעס רבי יוסי, קומט אויס אז יענע משנה דף צדיק איז אויך רבי יוסי, און ממילא האט מען נישט האט מען נישט פושט געווען וואס וועלן די חכמים האלטן לגבי א נדר פון תשמיש המיטה צו דאס הייסט אויך עינוי נפש צו נישט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר שמואל משמיה דלוי, האט שמואל נאכגעזאגט א מימרא פון לוי, זאגט ער אזוי, כל נדרים בעל מפר לאשתו, אלע סארט נדרים פון עינוי נפש קען א מאן מפר זיין פאר זיין פרוי, חוץ מן הנאתי על פלוני שאינו מפר, פשט טאמער א פרוי מאכט א נדר אז יענער טאר נישט הנאה האבן פון זי, דעמאלטס אזא סארט נדר קען דער מאן נישט מפר זיין פארשטייט זיך ווייל עס איז נישט קיין עינוי נפש, עינוי נפש איז פשט די פרוי ליידט, דא ליידט נישט די פרוי, יענער טאר נישט הנאה האבן פון די פרוי, איז דאס הייסט נישט עינוי נפש, דערפאר אזא סארט נדר קען דער מאן נישט מפר זיין, אבער נישט דאס די עיקר חידוש פון שמואל, די עיקר חידוש פון שמואל, איז וואס שטייט דא ווייטער, אבל הנאת פלוני עלי מפר, טאמער א פרוי מאכט א נדר אז זי טאר נישט הנאה האבן פון יענעם, סתם עפעס א מענטש לאמיר זאגן משה, איז אזא סארט נדר הייסט א נדר פון עינוי נפש, און די מאן קען דאס מפר זיין. איי פארוואס? וואס פייניגט זיך די פרוי מיט דעם אז זי טאר נישט הנאה האבן פון עפעס א איד? ווייל ס'קען זיין אז יעצט טאקע דארף זי נישט צוקומען צו יענעם איד, אבער ס'קען זיין אמאל וועט זי דארפן צוקומען צו אים, און זי וועט זיך נישט טארן באנוצן מיט דעם וואס זי האט געמאכט א נדר, און ממילא זאגט שמואל דאס הייסט עינוי נפש, און דער מאן קען מפר זיין אזא סארט נדר. תנן, פרעגט די גמרא א קשיא אויף שמואל פון אונזער משנה. מ'האמיר געלערנט ביי אונזער משנה, אז טאמער א פרוי מאכט א נדר פירות מדינה זו עלי, לאמיר זאגן די פרוי וואוינט אין ארץ ישראל, און זי מאכט א נדר אז זי טאר נישט הנאה האבן פון פירות פון א גאנצע מדינה, פון אוסטראליע לאמיר זאגן, איז דער דין איז אז דער מאן קען נישט מפר זיין דעם נדר, ווייל ס'הייסט נישט עינוי נפש. פארוואס? זאגט די משנה, ווייל יביא לה ממדינה אחרת, די מאן קען ברענגען גענוג פירות פון אנדערע מדינות, מוזט נישט ברענגען פירות פון אוסטראליע, און ממילא הייסט עס נישט עינוי נפש, און דערפאר קען דער מאן נישט מפר זיין אזא נדר. און וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז אפילו ווען א פרוי אסר'ט זיך פירות פון א גאנצע מדינה, פון גאנץ אוסטראליע, פון דעסטוועגן הייסט עס נישט עינוי נפש, איז וויאזוי זאגט שמואל אז ווען א פרוי אסר'ט הנאה פון איין מענטש, פון עפעס א משה דארט, איז דאס שוין עינוי נפש און דער מאן קען דאס מפר זיין? אמר רב יוסף. ענטפערט רב יוסף, דקאמרה שתביא, פשט אין הכי נמי, די משנה רעדט זיך נישט אז די פרוי האט סתם געמאכט א נדר זי אסר'ט אויף זיך פירות פון אוסטראליע, פשט ביי אזא ציור, אוודאי וואלט געווען די דין אזוי ווי שמואל האט געזאגט, דאס הייסט עינוי נפש ווייל ווער ווייסט אפשר וועט זי דארפן אמאל צוקומען צו יענע פירות, און ממילא אוודאי די מאן קען אים מפר זיין, נאר וואס? די משנה רעדט זיך אז די פרוי האט געמאכט א נדר, קונם פירות מדינה זו עלי שתביא, זי האט געזאגט פארן מאן איך וויל נישט פירות פון אוסטראליע וואס דו גייסט מיר ברענגען, פון דיך וויל איך נישט פירות פון אוסטראליע, איז דא, היות וואס זי איז נישט אסור בהנאה פון אלע פירות פון אוסטראליע, ווייל טאקע וואס די מאן ברענגט עט זי נישט טארן עסן אבער אז א צווייטער וועט ברענגען פירות פון אוסטראליע עט זי יא מעגן עסן. איז דערפאר הייסט עס טאקע נישט קיין עינוי נפש, אזוי זאגט ר' יוסף, נאר דרך אגב פרעגט די ר"ן אז לכאורה אויב אזוי שטייט נישט ריכטיג פשט ביי אונזער משנה, ווייל ביי אונזער משנה איז געשטאנען אז פארוואס קען א פרוי נישט מאכן א נדר פירות מדינה זו עלי ווייל יביא לה ממדינה אחרת ווייל די מאן קען ברענגען פירות פון אנדערע מדינות אויך ער מוז נישט ברענגען פירות פון אוסטראליע, לויט ווי מען שמועסט יעצט לויט ווי ר' יוסף זאגט איז נישט דאס די טעם פארוואס די מאן קען נישט מפר זיין, נאר די טעם איז ווייל די פרוי קען קריגן פירות פון אוסטראליע פון א צווייטן, נישט ווייל די מאן קען ברענגען פון א אנדערע מדינה, איז ווי די ר"ן ענטפערט אז די סיבה טאקע פארוואס די משנה האט געזאגט די טעם ווייל די מאן קען ברענגען פון א צווייטע מדינה, איז ווייל די משנה האט אונז געוואלט דא באווארענען פון א צווייטע פראבלעם, פשט אזוי, אונז האבן געזען די משנה לאמיר זיך דערמאנען די אלע ציורים וואס מען האט געזען אין די משנה, אין די משנה האבן מיר געזען אז טאמער א פרוי מאכט א נדר קונם פירות העולם עלי, זי אסר'ט אויף זיך אלע פירות אין די וועלט, איז דא קען די מאן מפר זיין ס'איז עינוי נפש טאמער זי זאגט פירות מדינה זו עלי נאר פון איין מדינה נאר פון אוסטראליע דא האט מען געזען אזוי ווי מען האט יעצט געשמועסט אז די מאן קען נישט מפר זיין פארוואס ווייל די מאן קען ברענגען פון אנדערע מדינות פירות אויך שפעטער האט די משנה געזאגט פירות חנווני זה עלי זי אסר'ט אויף זיך פירות נאר פון איין געשעפט איז קען די מאן פארשטייט זיך אויך נישט מפר זיין ווייל מען קען קויפן אין אנדערע געשעפטן. אבער טאמער די מאן קען נאר קויפן אין די געשעפט ווייל ס'איז די איינציגסטע געשעפט וואס פארקויפט אים אויף קרעדיט איז דא קען די מאן מפר זיין יעצט אזוי אויב מען זאגט ווי רב יוסף האט דא געענטפערט אז די משנה רעדט זיך דייקא ביי א ציור וואס זי האט געזאגט שתביא זי האט געזאגט פארן מאן איך וויל נישט פירות פון אוסטראליע וואס דו גייסט ברענגען אויב אזוי עט מען מוזן זאגן ביי אלע אנדערע ציורים פון די משנה אז ס'רעדט זיך אויך ווען זי האט געזאגט שתביא אויב אזוי פארשטיי מיר נישט די ערשטע ציור פון די משנה פארוואס פארוואס האט מען געזען די ערשטע ציור אז טאמער זי אסר'ט אויף זיך אלע פירות אין די וועלט איז דא קען די מאן מפר זיין איז לויט ווי מען זאגט יעצט אז די משנה רעדט זיך זי האט געזאגט שתביא איז וואסערע הסבר איז דא דא די מאן די פרוי האט געמאכט א נדר איך גיי נישט הנאה האבן פון אלע פירות אין די וועלט שתביא וואס די מאן גייט ברענגען שוין עסטו נישט עסן פירות וואס די מאן וועט ברענגען עסטו עסן פירות וואס א צווייטע וועט ברענגען וואס עפעס איז דא דא א היתר צו מפר זיין דעם נדר נאר וואס דען וואס עט מיר ענטפערן עט מען מוזן ענטפערן אז די סיבה איז אז אוודאי זי קען הנאה האבן פון די פירות אין די וועלט דורך אנדערע, נישט דורכ'ן מאן, אבער היות וואס זי קען נישט הנאה האבן פון קיין שום פירות דורך איר מאן, פשט, זי האט גע'אסר'ט איר מאן אינגאנצן, איז דאס פונקט ווי א פרוי אסר'ט משה, זי גייט נישט הנאה האבן פון משה. האמיר דאך אויך געזען אז דאס איז עינוי נפש און די מאן קען מפר זיין. איז דא אויך, טאמער זי האט גע'אסר'ט אויף זיך אלע פירות אין די וועלט דורך די מאן, איז פשט, פירות אין די וועלט, מיט דעם האט זי זיך אן עצה צו געבן, אבער מיט די מאן האט זי זיך נישט קיין עצה צו געבן, זי טאר נישט עסן קיין שום פירות וואס איר מאן ברענגט, דערפאר זאגט די משנה אז די מאן קען דאס מפר זיין. אבער וואס טוט זיך מיט די נעקסטע ציור, ווען א פרוי מאכט א נדר פירות מדינה זו עלי שתביא, זי אסר'ט אויף זיך אלע פירות אין אוסטראליע וואס די מאן וועט ברענגען, איז דא געט זי זיך א עצה סיי מיט די פירות אין אוסטראליע און סיי מיט די מאן, ווייל מיט די פירות אין אוסטראליע געט זי זיך אן עצה ווייל פון די מאן וועט זי נישט קענען עסן פירות אין אוסטראליע אבער אנדערע מענטשן וועלן ברענגען פירות אין אוסטראליע וועט זי קענען עסן. איז אלס דעם קען די מאן נישט מפר זיין, און די זעלבע זאך מיט די מאן געט זי זיך אן עצה, ווייל פון די מאן קען זי אויך עסן פירות, פון אוסטראליע נישט אבער אנדערע פירות יא, איז פאר דעם איז די משנה מדגיש יביא לה ממדינה אחרת, ווייל די משנה וויל אונז באווארענען זאלסט דיך נישט איינרעדן אז די מאן קען דא מפר זיין, אזוי ווי ביי די פריערדיגע ציור, וואס ביי די פריערדיגע ציור האט מען געזען די מאן קען מפר זיין ווייל זי געט זיך נישט קיין עצה מיטן מאן, ניין, דא געט זי זיך א עצה מיטן מאן, ווייל די מאן קען איר געבן פירות אין אנדערע מדינות אויכעט. איז היות וואס ביי די ציור איז ביידע פראבלעמען נישט דא, סיי זי קען עסן פירות אין אוסטראליע דורך אנדערע מענטשן, און סיי די מאן קען איר געבן פירות אין אנדערע מדינות, דערפאר זאגט די משנה די מאן קען נישט מפר זיין. אזוי ענטפערט די גמרא. תא שמע, פרעגט אבער די גמרא א קשיא אויף שמואל פון די המשך המשנה. מ'האמיר געזען די המשך המשנה אז טאמער א פרוי מאכט א נדר פירות חנוני זה עלי זי אסר'ט אויף זיך פירות פון עפעס א געוויסע געשעפט, לאמיר זאגן חיים האט א פרוכט געשעפט, און די פרוי אסר'ט אויף זיך אלע פירות פון די געשעפט, איז דא אין יכול להפר קען די מאן נישט מפר זיין פארוואס? ווייל עס קויפן ביי א צווייטע געשעפט. איי פארוואס? לויט שמואל, וואס שמואל האט געזאגט אז ווען א פרוי מאכט א נדר זי גייט נישט הנאה האבן פון משה, קען די מאן מפר זיין די נדר ווייל ס'איז עינוי נפש, און וואס איז א חילוק צווישן משה און חיים? פארוואס משה קען זי מפר זיין און ביי אונזער משנה זעהן מיר אז ביי חיים קען מען נישט מפר זיין? איז לכאורה וואס זעהן מיר קלאר ביי אונזער משנה? אז אפילו ווען א פרוי מאכט א נדר זי גייט נישט הנאה האבן פון איינעם, הייסט עס נישט קיין עינוי נפש? ענטפערט די גמרא ניין! הכא נמי דקאמרה שתביא אתה, דא אויך רעדט זיך אז די פרוי האט געזאגט שתביא אתה, פשט זי האט געזאגט פארן מאן איך גיי נישט הנאה האבן פון חיים'ס פירות געשעפט וואס דו גייסט ברענגען, איז דא קען די מאן נישט מפר זיין פארוואס? ווייל ווייטער זי געט זיך אן עצה. דאס אז זי קען נישט עסן פון חיים'ס פירות, זי קען יא, אז אנדערע וועלן קויפן העט זי קענען עסן, און מיט די מן פארשטייט זיך געט זי זיך אויך אן עצה ווייל די מאן העט איר קענען קויפן אנדערע פירות אויך, איז פאר דעם זאגט די משנה די מאן קען נישט מפר זיין אבער אין הכי נמי, ביי א ציור וואס שמואל האט גערעדט אז די פרוי אסר'ט זיך פון משה אינגאנצן און זי קען זיך קיין עצה נישט געבן פשט זי קען נישט הנאה האבן פון משה דורך א צווייטן, איז אוודאי קען זיין דאס הייסט עינוי נפש, און דער מאן קען מפר זיין. פרעגט אבער די גמרא א קשיא אויף דעם, פון די המשך המשנה, מ'האב מיר געזען די המשך, אז וואס איז טאמער לא היתה פרנסתו אלא ממנו, טאמער דער מאן אירע קויפט נאר ביי חיים'ס פרוכט געשעפט, און חיים איז די איינציגסטע וואס געבט אים קרעדיט, פשט ער קען נאר דארט קויפן, איז דא הרי זה יפר, דא קען דער מאן יא מפר זיין, יעצט לכאורה פארוואס? ואי אמרת דקא אמרה שתביא אתה, אמאי יפר, טאמער זי האט סך הכל געמאכט א נדר אז זי גייט נישט עסן פון חיים'ס פירות וואס די מאן העט איר ברענגען, איז וואס א חילוק אז די מאן קען נאר קויפן דא? פיין, די מאן קען נאר קויפן דא, אבער ווי נישט ווי, זי קען הנאה האבן פון חיים'ס פירות דורך אנדערע. און ווי די מפרשים זענען מסביר, אז לכאורה, מען וואלט געקענט פרעגן אויף דעם, ס'איז נישט ריכטיג, ווייל דא שפארט זי זיך איין מיט'ן מאן, זי העט זיך נישט קענען א עצה געבן מיט די מאן, ווייל די מאן העט איר נישט קענען קויפן פירות נישט פון חיים און אויך נישט פון אנדערע פלעצער ווייל ער האט נישט קרעדיט אין אנדערע פלעצער. אבער אויף דעם איז אויך די תירוץ פשוט אז בעצם קען די מאן קויפן פירות אין אנדערע פלעצער אז ער נאר וואס האט נישט קיין געלט האט נישט קיין קרעדיט אבער ווען ער האט ווען געלט קען ער קויפן איז ווייטער פארוואס ווען די מאן קויפט נאר ביי די געשעפט דא זאגט מען די מאן קען מפר זיין טאמער ס'רעדט זיך ביי א ציור אז די פרוי קען סיי ווי סיי עסן פירות אין די געשעפט דורך אנדערע נישט דורכן מאן איז וואסערע היתר איז דא אז די מאן זאל קענען מפר זיין איז א קשיא אויף שמואל אלא נאר וואס העסטו מיר זאגן אז אוודאי דארף מען צוריקציען פון דעם תירוץ אז די פרוי זאגט דא שתביא אתה פשט די פרוי קען נישט הנאה האבן פון חיים'ס פירות דורך אנדערע, ווייל זי האט געמאכט א פשוטע נדר זי גייט נישט עסן פון חיים'ס פירות, און ביי דעם זאגט די משנה אז טאמער די מאן האט נאר קרעדיט ביי חיים קען די מאן מפר זיין דעם נדר, אבער אויב אזוי מדסיפא דלא מייתי בעל הוה אז דו האסט געמוזט איינזעצן די לעצטע ציור פון די משנה אז די פרוי האט געמאכט א נדר בכל ענין, לאו דווקא ווען זי האט געזאגט שתביא אתה נאר סתם אזוי זי האט געמאכט א נדר זי גייט נישט עסן פון חיים'ס פירות, אויב אזוי רישא די ציור פארדעם, די ציור וואס די משנה רעדט אן דעם וואס די מאן זאל האבן קרעדיט ביי חיים, נאר סתם אזוי א פרוי האט געמאכט א נדר אז זי גייט נישט עסן פון חיים'ס פירות, און די מאן האט קרעדיט איבעראל לאמיר זאגן, עט מען אויך דארפן זאגן ס'רעדט זיך נישט ביי א ציור וואס זי האט געזאגט שתביא אתה, נאר דקא מייתא היא אפילו זי אליין עט גיין קויפן ביי חיים וועט זי אויך נישט טארן, פשט זי האט געמאכט א כללות'דיגע נדר אז זי גייט נישט הנאה האבן פון חיים'ס פירות, און פון דעסטוועגן זאגט די משנה אז טאמער דער מאן האט קרעדיט איבעראל, פשט לאו דוקא ער איז נישט אנגעהאנגען אין חיים, קען דער מאן נישט מפר זיין. איי פארוואס? די פרוי האט גע'אסר'ט אויף זיך אלע פירות פון חיים, זי קען נישט הנאה האבן פון חיים, און שמואל האט דאך געזאגט אז דארט וואו מען קען נישט הנאה האבן פון א מענטש, ווי פון משה למשל, האט שמואל געזאגט אז דער מאן קען מפר זיין, איז פארוואס ביי די משנה ביי חיים נישט? אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, רישא אין יוכל להפר דקא מייתא היא, אין הכי נמי, אזוי ווי מען שמועסט יעצט, די משנה רעדט זיך נישט ביי א ציור וואס די פרוי האט געזאגט שתביא אתה נאר וואס דען? ומתניתין ר' יוסי דאמר רב הונא כוליה פרקין ר' יוסי פשט אונזער משנה איז ר' יוסי שמואל האט נישט גערעדט לויט ר' יוסי שמואל האט גערעדט לויט די חכמים לויט די חכמים וואס חכמים האלטן יעדע צווייטע זאך איז עינוי נפש רחיצה איז עינוי נפש קישוט איז עינוי נפש זאגט שמואל אז ווען א פרוי אסר'ט זיך פון משה איז דאס אויך עינוי נפש אבער אין הכי נמי לויט ר' יוסי וואס רחיצה און קישוט זענען אויך נישט קיין עינוי נפש איז הוא הדין ווען א פרוי אסר'ט זיך פון חיים אלע פירות פון חיים אז זי גייט נישט הנאה האבן און די מאן האט קרעדיט אין אנדערע פלעצער, הייסט דאס אויך נישט קיין עינוי נפש, און פאר דעם זאגט די משנה אז די מאן קען נישט מפר זיין ווייל די משנה גייט כשיטת ר' יוסי. יעצט דרך אגב, די ר"ן צייכנט צו אז לכאורה וואס ברענגט דא די גמרא די מימרא פון רב הונא אז רב הונא האט געזאגט אז די גאנצע פרק איז ר' יוסי, ווי קומט דא אריין די גאנצע פרק מ'רעדט דאך דא פון די ערשטע משנה און די ערשטע משנה רעדט קלאר ר' יוסי ר' יוסי אומר, די גאנצע משנה איז ר' יוסי. און וואס דארף מען די מעמרא פון רב הונא? איז זאגט די רן, די תירוץ איז אז אוודאי אין הכי נמי פון אונזער משנה, איז נישט קיין קשיא אונזער משנה איז גאנץ פשוט אז דאס איז ר' יוסי, אבער די גמרא וויל זיך באווארענען אז בעצם א מענטש וואלט אויך געקענט פרעגן אויף שמואל פון די המשך הפרק, ס'דא א משנה אין די המשך וואס דארט שטייט אז טאמער א פרוי מאכט א נדר קונם שאני נהנית לבריות, זי אסר'ט זיך פון אלע בריות, איז די מאן קען אויך נישט מפר זיין, איז אויך א קשיא אויף שמואל, איז דאס קען מען אויך פארענטפערן מיט די תירוץ, די גאנצע פרק איז ר' יוסי פון די פרק קענסטו נישט פרעגן קשיות אויף שמואל. איז דרך אגב, צייכנט די גמרא צו, די רן זאגט עס האט נישט קיין שייכות צו די תירוץ, נאר ס'איז א דרך אגב וואס די גמרא זאגט, ומאי אין יכול להפר אז דאס וואס ר' יוסי זאגט אז די מאן קען נישט מפר זיין דארט ווי די פרוי מאכט א נדר פון פירות מדינה זו אדער פירות חנוני זו, דאס איז משום עינוי נפש, אבל מפר נדרים שבינו לבינה, פשט אוודאי איז ר' יוסי מודה בעצם אז מ'קען מפר זיין אזעלכע סארט נדרים, אלס עינוי נפש קען מען נישט מפר זיין אבער אלס בינו לבינה? יעצט אז דער מאן קען נישט קויפן פירות פאר די פרוי פון דער געשעפט פון דער מדינה ער דרייט איר א קאפ דאס איז גורם אויף א פראבלעם שלום בית פשט אלס בינו לבינה קען דער מאן מפר זיין אלס עינוי נפש האלט רבי יוסי דאס איז נישט קיין עינוי נפש און ווי דער רן שמועסט אויס די סיבה וואס די גמרא ברענגט עס דא איז ווייל זאלסט נישט מיינען אז ס'איז דא דא א מחלוקת צווישן די חכמים און רבי יוסי און ס'איז א קיצונישע מחלוקת אז די חכמים האלטן מ'קען מפר זיין און רבי יוסי האלט מ'קען נישט מפר זיין. ס'נישט דא אזא קיצונישע ביידע האל בעצם האלטן מען קען מפר זיין נאר די טעם פארוואס איז חכמים האלטן ווייל ס'איז עינוי נפש און רבי יוסי האלט ווייל ס'איז בינו לבינה זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר שמואל נדרה משתי ככרות א פרוי האט געמאכט א נדר אז זי גייט נישט הנאה האבן פון צוויי ככרות פון צוויי ברויטן זי האט געזאגט קונם שתי ככרות אלו עלי נאר וואס באחת מתענה, ובאחת אין מתענה, איינע פון די ברויטן איז פאר איר א עינוי נפש, און די אנדערע איז נישט קיין עינוי נפש, פשט איינס איז א געשמאקע ברויט, וואס דאס בעצם וואלט זי געוואלט עסן, און ממילא איז עס עינוי נפש, און די אנדערע איז א ברויט געמאכט פון ביליגע מעהל, זי וויל עס סייווי נישט עסן, ס'איז נישט קיין עינוי נפש. איז זאגט שמואל, מתוך שהוא מפר למתענה, מפר לשאין מתענה, אז היות וואס די מאן קען מפר זיין דעם נדר כלפי די ברויט וואס איז עינוי נפש, קען ער אויך מפר זיין דעם נדר פונעם אנדערן, היות וואס די פרוי האט געמאכט דער נדר צוזאמען, קען דער מאן מפר זיין דער גאנצער נדר, אפילו די ברויט וואס איז נישט קיין עינוי נפש. און ווי דער רן שמועסט אויס, אז סיי ווען דער מאן וועט זאגן קלאר אז איך בין מפר ביידע נדרים זענען די נדרים מופר, און סיי ווען דער מאן איז מפר סתם, זאגט מען אויך אז ביידע נדרים זענען מופר. אבער ווי די מפרשים צייכען צו, דאס איז קלאר טאמער דער מאן זאגט קלאר אז ער איז נאר מפר איינע פון די נדרים, איז נאר מפר די נדר פון די גוטע ברויט, דא זאגט מען נישט אז אטאמאטיש די אנדערע חלק איז אויך מופר, נאר פארקערט דא לייגט ער זיך אריין אין א פראבלעם, דא איז יתכן מאוד אז די גאנצע נדר איז נישט מופר, שמואל זאגט סך הכל אז די מאן קען מפר זיין ביידע סיי טאמער ער זאגט קלאר ארויס ער איז מפר ביידע, און סיי טאמער ער איז מפר סתם, אזוי זאגט שמואל, ורב אסי אמר רבי יוחנן, רב אסי אמר רבי יוחנן קריגט זיך, ער זאגט מפר למתענה, ואין מיפר לשאין מתענה, די גוטע ברויט, דאס וואס איז א עינוי נפש פאר איר, דאס קען ער מיפר זיין, די אנדערע ברויט די שוואכער ברויט, דאס קען ער נישט מיפר זיין. יעצט וואס די מחלוקה איז צווישן שמואל און רבי יוחנן, איז די ר"ן מסביר די מחלוקת אזוי, אז בעצם ווען מיר זעהן א משנה אין דף פ"ז, די משנה זאגט דארט אז טאמער א פרוי האט געמאכט א נדר, זי אסר'ט אויף זיך תאנים וענבים, צוויי זאכן, קען נישט די מאן מיפר זיין נאר א האלבע נדר, אדער איז מיפר די גאנצע, סיי די תאנים סיי די ענבים, אדער ער איז אינגאנצן נישט מיפר האלב איז נישט דא אזא זאך מ'לערנט עס ארויס דארט ווייל ס'שטייט אין פסוק אישה יקימנו ואישה יפרנו די יפרנו איז איבעריג פון דארט לערנט מען ארויס אז די מאן קען נישט מיפר זיין קיין האלבע נדרים און ממילא זאגט שמואל דא אויכעט אז היות וואס די מאן קען נישט מיפר זיין קיין האלבע נדרים פון די צווייטע זייט איז קען נישט זיין אז די תורה לאזט נישט פאר די מאן מיפר זיין די גוטע ברויט ווייל דאס איז דאך עינוי נפש און ממילא פון איין זייט מוז ער קענען מיפר זיין די גוטע ברויט פון די צווייטע זייט א האלבע נדר קען ער נישט מיפר זיין איז נישט דא קיין ברירה זאגט שמואל נאר וואס דען דער מאן קען מיפר זיין די גאנצע נדר, די נישט גוטע ברויט כאפט זיך מיט מיט די גוטע ברויט, און די מאן קען מיפר זיין ביידע. מה שאין כן רבי יוחנן, רבי יוחנן האלט אז אישה יקימנו ואישה יפרנו דער לימוד אז די מאן קען נישט מיפר זיין האלבע נדרים, דאס איז דארט ווי ער בעצם קען ער מיפר זיין די גאנצע, דארט זאגט מען קענסט נישט מיפר זיין א האלבע, אבער דארט ווי ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין יכולת צו מיפר זיין די גאנצע, ווייל איינס איז עינוי נפש און די אנדערע נישט, פון דעם האט דער פסוק נישט גערעדט, פשט דער פסוק זאגט פאר די מאן דו דארפסט מיפר זיין אלע חלקים פון די נדר וואס דו קענסט מיפר זיין האלב נישט, איז פאר דעם זאגט ר' יוחנן אז דא וועלכע חלק פון די נדר קען ער מיפר זיין די חלק פון עינוי נפש, איז די חלק קען ער טאקע מיפר זיין אבער די אנדערע חלק נישט און דאס הייסט נישט אז ער האט מיפר געווען א האלבע נדר.